פאראן א אינטערעסאנטער מדרש אין מדרש תנחומא אין פרשת כי תבא בנוגע די מצוה פון ביכורים. זאגט דער מדרש אז בשעה וואס משה רבינו האט געזען ברוח הקודש אז ס'גייט חרוב ווערן דער בית המקדש בעתיד און ס'וועט נתבטל ווערן די מצוה פון ביכורים, עמד ותיקן להם תפילה שלש פעמים בכל יום. האט מתקן געווען דעם ענין פון תפילה דריי מאל א טאג, בשעת ער האט געזען ברוח הקודש אז עס וועט נתבטל ווערן דער ענין פון ביכורים. און דא פרעגט זיך א פשוט'ע שאלה, וואס איז דער קשר פון די מצוה פון ביכורים מיט עבודת התפילה? לכאורה צוויי באזונדערע זאכן, ביכורים דאס איז מראשית כל פרי האדמה, ברענגען די פירות שנשתבחו בהם ארץ ישראל, ברענגען אין בית המקדש, וואו זעט מען דא די שייכות הענינים פון דעם ענין פון ביכורים מיט דעם ענין פון עבודת התפילה? וואס בפרט אז עבודת התפילה איז שלוש פעמים בכל יום, יעדער טאג און א גאנצע יאר, און דא רעדט מען וועגן ביכורים וואס מען האט געברענגט איינמאל א יאר מראשית כל פרי האדמה, וואו איז דא דער קשר הענינים? וואס מיינט דאס ס'א מדרש פליאה? וויבאלד ער האט געזען ברוח הקודש אז עס פעלט ביקורים, האט ער צוגעשטעלט דעם ענין פון תפילה, וואו איז דער ענין, וואו איז די שייכות הענינים? נאר מען געפינט אין דעם ענין פון ביכורים, אז דאס איז געווען פון די ערשטע זאך וואס א איד האט געברענגט פון די פירות הארץ. ס'איז דאך בכלל בשעת מ'האט געברענגט פון פירות הארץ איז דא כמה עניינים, ס'איז דא ביכורים, ס'איז דא תרומה, ס'איז דא מעשרות, און ס'איז דא נאך כמה וכמה עניינים, מעשר ראשון, מעשר שני, ריבוי עניינים וואס מ'האט געהאט צו טון מיט די פירות הארץ בשעת מ'האט עס געדארפט ברענגען פון דעם כל מיני צדקות ומתנות פאר'ן בית המקדש, פאר די כהנים, פאר די לווים. פאר די עניים כמה וכמה מצוות פארבונדן מיט עניים אבער וואס איז די ערשטע זאך מראשית כל פרי האדמה איז געווען דער ענין פון ביכורים און אין דעם גופה געפינען מיר צוויי זאכן וואס איז געווען ראשית די תורה רופט אן מצוות ביכורים ראשית און אויך די מצוה פון תרומה רופט זיך אויך אן ראשית ראשית דגנך אין פרשת קרח הייסט עס אז ס'איז דא צוויי עניינים וואס ווערן אנגערופן ראשית, וואס דאס איז געווען די מצוה וואס מען האט געטון, די מצוה פון ביכורים און די מצוה פון תרומה, און אין דעם גופא אבער געפינען מיר אז די מצוה פון ביכורים איז געווען פריערט, נישט סתם פריערט, אסאך פריערט. דאס הייסט אז ביכורים איז געווען בשעת ס'איז נאך געווען דער פרי איז נאך געווען צוגעבונדן צום צו די קרקע און ס'איז נאך נישט געווען ס'איז נאך נישט געווען פארטיג צו אפשניידן אפילו אדם נכנס לשדה ווי רשי ברענגט פון פון פון פון די פון די משנה פון מדרש אז אדם נכנס לשדה און ער זעט תאנה שביכרה האט ער פון דעם גענומען גלייך שוין צוגעבונדן און צוגעגרייט אז דאס וועט זיין די תאנה וואס ער גייט עס נעמען פאר די ביכורים דאס הייסט אז דער ענין הביכורים איז געווען אזא מין סארט ראשית וואס איז געווען אינגאנצן נאך אין התחלה ממש וואס איז נאך געווען אינמיטן וואקסן. מה שאין כן די ענין התרומה, וואס תורה רופט עס אויכעט אן ראשית, דאס איז שוין געווען נאכדעם וואס איז געווארן א דגון, דאס וואס איז שוין געווארן א כרי, דאס הייסט אז מען האט עס שוין צוזאמענגעשטעלט א א בערגעלע, מען האט שוין צוזאמענגעשטעלט א בינדל, און דעמאלט בשעת עס איז געווען אין פעלד, נאכדעם וואס עס איז שוין געווען אנגעשניטן און אלע זאכן, איז דא דער דין פון תרומה וואס מען דארף נעמען פון פון ראשית כל פרי האדמה אבער לכללות ביידע עניינים סיי ביכורים און סיי תרומה ווערן אנגערופן ראשית וואס איז מרמז אט די צוויי עניינים איז דא צוויי עניינים וואס ווערן אנגערופן ראשית די ערשטע רש"י אין חומש בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ זאגט רש"י אויפן פסוק בראשית, בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראים ראשית. דאס הייסט אז ס'איז דא צוויי עניינים וואס ווערן אנגערופן ראשית, אידן ווערן אנגערופן די ראשית, כביכורה בראשיתה כתאנה ראיתי אבותיכם, פסוק אין הושע וואס זאגט, ער פארגלייכט אידן ווי ביכורים, און די תורה ווערט אויכט אנגערופן ראשית. קודש ישראל להוויה ראשית תבואתו, יא, וואס די ראשית תבואתו גייט אויכעט אויף אידן, און זי גייט אויכעט אויף תורה, ראשית חכמה יראת השם, דאס הייסט אז סיי אידן און סיי תורה רופן זיך אן מיט ראשית, און דא זאגט די תורה בראשית ברא אלקים, רשי זאגט אין די ערשטע רשי אז די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן צוליב אידן און צוליב תורה, וואס זיי זענען די ראשית. וואס דער אמת אויף פשט ראשית מיינט נישט נאר אז דאס איז די התחלה פון די וועלט, נאר נאך מער אז די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן צוליב זיי, דאס הייסט אז בעצם זענען זיי נאך פאר די וועלט, סיי אידן סיי תורה זענען נאך פאר בריאת העולם, קדמו לעולם. און ווי ער זאגט אויך אין מדרש, וואס ס'ברענגט זיך אין חסידות בשם דעם תנא דבי אליהו, זאגט ער אין מדרש, אז שני דברים קדמו לעולם, אידן קדמו לעולם און תורה קדמו לעולם. און דער מדרש איז ממשיך מי קדם למי ווער איז געווען פאר דעם צווישן תורה און ישראל גופע ווער איז קדם למי פרעגט דער מדרש און דער מדרש ענטפערט אז בשעת מ'קוקט אין תורה און מ'זעט ווי תורה זאגט צו את בני ישראל דבר את בני ישראל איז פון דעם פארשטאנדיק אז ישראל קדמו אומר אני ישראל קדמו ייִדן זײַנען פֿאַר תּורה, װאָרום תּורה זאָגט צו ייִדן װאָס זײ דאַרפֿן טאָן. הײסט דאָס, ייִדן זײַנען שױן געװען פֿריִער, שפּעטער איז געקומען תּורה און לערנען ייִדן װי זײ דאַרפֿן זיך אױפֿפֿירן. עס קומט דאָך אױסעט אַז סײַ ייִדן סײַ תּורה װערן אָנגערופֿן ראשית, און אין דעם גופֿא איז ייִדן איז דאָס אַזאַ מין סאָרט ראשית װאָס קדמה לתּורה. װאָס על-פּי זה איז מבֿאר דער רבי דער צמח צדק אין זײַנע מאמרים אַז דאָס איז די צװײ ענינים פֿון ביכּורים און תּרומה. ביכורים גייט אויף נשמות ישראל. און מ'האבן געברענגט פריער דעם פסוק, כבכורה בראשיתה. דאס הייסט אז אידן ווערן אנגערופן ביכורים. ווארום זיי זענען די ערשטע זאך, אזוי ווי אין דעם סדר העניינים, פריער קומט דער עניין הביכורים, און ערשט דערנאך איז דער מענטש נעמט תרומה, על דרך זה ישראל קדמו לכל. מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר ווי ער זאגט אין אן אנדער מדרש אז די מחשבה פונעם אייבערשטן כביכול בנוגע נשמות ישראל איז געווען קדמה לכל דבר אפילו צו תורה איז במילא דאס איז דער עניין פון נשמות ישראל ביכורים תרומה גייט אויף תורה ווי ער זאגט אין זוהר, דער אלטער רבי ברענגט דאס אין תניא אויכעט אין פרק מ ז, ויקחו לי תרומה, אז דער ווארט תרומה איז מרמז אויף תורה, ווארום תרומה האט אין זיך די פיר אותיות פון תורה, צוזאמען מיט דעם מ, וואס דאס איז תורה שניתנה לארבעים יום. הייסט דאס אז דאס וואס תרומה איז ראשית, איז דאס דער ענין התורה, וואס דאס איז דער צווייטער ראשית. און דערפאר קומט דאס די צווייטע אויכעט אינעם סדר הענינים וואס א מענטש ברענגט אין בית המקדש. וואס על פי זה איז פארשטאנדיג אט דער מדרש בנוגע וואס ער זאגט אויף משה רבינו, זאגט דער מדרש, וויבאלד אז ביכורים איז דער ענין פון נשמות ישראל, און נשמות קדמו לעולם, קדמו לתורה אפילו, דאס הייסט דער גודל העילוי פון נשמות ישראל, אז א נשמה איז מושרש, צוגעבונדן און איינגעווארצלט אין עצמות און מהות פון דעם אייבערשטן אליין, די העכסטע מדריגות, העכער פון תורה, העכער פון עולמות, העכער פון אלע עניינים, דארטן געפינען זיך נשמות ישראל, און דאס איז דער ענין הביכורים, דאס הייסט אז בשעת א איד ברענגט ביכורים, איז דער ענין הביכורים, די כוונה הרוחנית פון ביכורים איז, אז א איד ברענגט ביכורים צום בית המקדש, איז דאס צו מגלה זיין און מעורר זיין און דערוועקן דעם עצם הנשמה. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, יעדער איד האט דאך א נשמה וואס דאס איז א חלק אלוקה ממעל ממש, די נשמה נעמט זיך פון דעם העכסטן, טייערסטן, טיפסטן ארט, אבער דאס איז למעלה. בשעת א איד ברענגט ביכורים איז ער מגלה, ער איז ממשיך, ער רופט ארויס, אט די מעלה העצמי זיין עצם הנשמה, אט דאס וואס ער איז א איד און א חלק אלוקי ממעל ממש, אט דאס ווערט נתגלה דורך די מצות הביכורים. און דאס איז וואס תורה זאגט, כי תבואו אל הארץ, ווי ס'מבואר אין כמה וכמה ספרים, ויסודו אין זוהר, און ס'ברענגט זיך אין כמה ספרים, אין ספר צרור המור על התורה, און ספר שפתי כהנים ש"ך על התורה, וכיוצא בזה, ס'איז שוין כמה ספרים פון גדולי ישראל וואס זענען מבאר, בפרט אין תורת החסידות, רעדט זיך אויס גאר באריכות, אז דער כי תבואו אל הארץ גייט אויף ירידת הנשמה למטה, אז די נשמה קומט אראפ דא למטה אין עולם הזה הגשמי, והלכת אל המקום אשר יבחר הוי', די נשמה קומט אראפ דא למטה, און זי גייט צו דעם מקום אשר יבחר הוי'. צו דורכפירן די כוונה עליונה דא למטה אין עולם הזה הגשמי צו מאכן פאר דעם אייבערשטן א דירה לו יתברך אויף דעם זאגט מען אז מען דארף נעמען אט א די ביכורים ושמת בטנא וואס דער עניין פון ושמת בטנא איז דאס די התלבשות פון די נשמה בגוף אז די נשמה וואס א חלק אלוקי ממעל ממש טוט זיך אן בטנא אין א כלי אין דעם גוף אין דעם גוף גשמי און דורך דעם קען מען מקיים זיין מצוות גשמיים וואס בשעת די נשמה געפינט זיך אן א גוף קען זי נישט מקיים זיין מצוות און דאס וואס די נשמה קומט אראפ דא למטה זיך מתלבש אין א גוף איז דורך דעם קען די נשמה מקיים זיין תורה ומצוות אין עולם הזה הגשמי וכידוע דער פתגם וואס דער רבי רש"ב האט געזאגט צו דעם זון צום פריערדיגן רבי'ן צום רבי'ן ריי"צ האט אים אויפגעהויבן די ארבל אמאל און ער האט אים געזאגט גיב א קוק ווי טייער דאס איז ווייזענדיג אויפן גוף הגשמי אויף זיין האנט און ער גיב א קוק ווי דאס איז טייער אט א די פלייש אט א דעם בשר פון דעם גוף הגשמי וואס צוליב אט א דעם פלייש צוליב דעם גוף האט מען אויסגעגאסן אזויפיל תורה ומצוות און וואס דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט אויכעט, ווי ס'ברענגט זיך אינעם היום יום פון ערב ראש השנה, אז מ'קען זיך גארנישט מתאר זיין, מ'קען זיך גארנישט פארשטעלן די טייערקייט וויפיל ס'איז טייער ביי דעם אייבערשטן א גוף פון א אידן. און דא זעט מען אלץ די מעלה פון א גוף פון א אידן, ושמת בטנא, זאגט תורה, זאגט תורה, אז מ'דארף נעמען די ביכורים וואס דאס איז די נשמה, און עס אראפברענגען אין גוף, און מקשר זיין די נשמה מיט'ן גוף, אז אין דעם גוף הגשמי, אין דעם בשר הגשמי, זאל לייכטן דער אור הנשמה. און אטא דעם ענין ווי אזוי פועלט מען דאס, איז היינטיגע צייטן אז ס'איז נישטא קיין בית המקדש, אט דאס איז דער עיקר ענין פון עבודת התפילה. און דאס איז דער חילוק, דאס איז די צוויי ענינים פון ביכורים און תרומה, דער ענין פון עבודת התפילה, דער ענין פון לימוד התורה. און דאס איז וואס דער מדרש זאגט, אז בשעה שראה משה ברוח הקודש, אז עס וועט זיין א צייט וואס עט חרוב ווערן דער בית המקדש איז בזמן שבית המקדש קיים איז ווי ס'איז נתגלה געווארן ביי א אידן זיין עצם הנשמה דורך די מצוות ביכורים איז די מצוות ביכורים טאקע געווען גענוג איינמאל א יאר האט נישט געדארפט מער פון דעם קומען צו גיין אין בית המקדש און דאס גופא איז געווען די לווים וואס האבן געזונגען געזונגען דעם ארוממך אלקי המלך ווי ס'ברענגט זיך אין משנה און אין רמבם און ס'איז געווען די כהנים וואס זיי האבן גענומען, די ביכורים, ס'איז געווען א גאנצע עבודה דורכגעטאן דורך כהנים בעבודתם לוויים בשירם און ישראל במעמדם, יעדער איד האט געטאן זיין עבודה אין ברענגען די ביכורים, און דורכדעם האט זיך אויפגעטאן, קומענדיג אין בית המקדש, האט מאיר געווען דעם עצם הנשמה, ס'האט געלויכטן, די ליכט פון פינטעלע איד האט געשיינט, און דאס איז נתגלה געווארן אינעם גוף, ושמת בטנא, און דורכדעם האט א איד באקומען דעם כח אויף דינען דעם אייבערשטן און מקיים זיין תורה ומצוות כל השנה כולה. ווי געקומען צו גיין משה רבינו און קלקלתנו זוהי תקנתנו אזוי ווי מ'זאגט בנוגע צו דעם ענין התפילה בכלל תפילה איז במקום קורבנות אין בית המקדש קורבנות האט געדארפט זיין תנאים קורבנות קען מען טון נאר בטאג עס דארף זיין טהור עס דארף זיין א כהן מיט א לוי מיט די גאנצע זאך ארום און ארום ווי אזוי די אלע תנאים אויף מקיים זיין קורבנות שחרב בית המקדש איז תפילה איז במקום קורבנות קען יעדער איד דורך זיין עבודת התפילה אויפטון דעם זעלבן ענין ווי קרבנות. כל שכן וקל וחומר דאס מ'רעדט דא דעם ענין הביכורים, וואס ביכורים איז דאס דער העכסטער ענין, אויף מקשר זיין דעם גוף מיט'ן עצם הנשמה, די נקודת הנשמה ווי דאס איז פארבונדן נאך העכער פון תורה, דאס ווערט נתגלה דורך דעם ענין פון עבודת התפילה בימינו אלה. וואס דאס קומט ארויס אין דעם ושמת בטנא. וואס מיט אט דעם ביאור וואס חסידות איז מבאר אין דעם גודל ההפלאה פון עבודת התפילה, וואס דערפאר ווי חסידות איז מסביר אז דאס איז דער ענין פון תפילה, תפילה איז דער ענין אז דורך תפילה ווערט א איד, לשון התחברות והתקשרות, אז דורך די עבודת התפילה איז א איד זיך מחבר און מקשר מיטן אייבערשטן, ער איז מקשר זיין עצם הנשמה מיט איר שרש, למעלה מעלה, יא ווי אידן ווי די נשמה איז מושרש אין די העכסטע מדריגות און דאס גופא ברענגט ער אראפ בטנא איז דא א ביאור נפלא פון רבי'ן בנוגע דעם ענין פון ושמת בטנא מיוסד אויף א זייער אינטרעסאנטע דין וואס ברענגט זיך אראפ אין גמרא און אראפ געברענגט אויכעט אין הלכה אין רמבם בנוגע מצוות ביכורים אבער בהקדם וועט מען אנפאנגען אז איך שטענדיג דערצייל א סיפור, א סיפור וואס חסידים דערציילן וואס האב איך געהערט פון דעם איינער וואס איז געווען בשעת מעשה אין דעם סיפור, רעדנדיג וועגן דעם ענין הביכורים, איז דאס א סיפור וואס ברענגט ארויס זייער רייך אט אט די נקודה וואס מיר רעדן דא, און דאס איז א סיפור פארבונדן מיט משלוח מנות. דאס האט דערציילט איינער וואס איז געווען בשעת מעשה, וואס דער סדר איז געווען ביים רעבן יעדע יאר איז געווען כמה וכמה וואס פלעגן ברענגען משלח מנות ביים רעבן אין שטוב. פלעגט אריינברענגען משלח מנות און עס איז געווען מען האט עס געלייגט אויפן טיש, און ס'איז געווען כמה משפחות וואס האבן זיך נוהג געווען ברענגען גרויסע משלוח מנות'ן, מיט גאר חשוב'ע און גאר טייערע און גאר רייכע שיינע זאכן צו ברענגען צו דעם רעבן און די רעבעצן, וואס מען פלעגט ברענגען די משלח מנות אין שטוב. און ס'איז געווען פון די פרויען וואס זענען געווען ממונות אויף צוזאמען קלייבן און אוועק שטעלן און מסדר זיין, שפעטער די אלע משלוח מנות'ן האט מען שפעטער כמובן נישט געלאזט אין שטוב, דארט איז נישט געווען ווער זאל דאס עסן, מ'פלעגט נעמען די משלוח מנות'ן און שפעטער עס ברענגען צו די מוסדות חינוך, צו די קינדער, צו די ישיבות, מ'האט אויסגעטיילט אין די שכונה אין קראון הייטס, דארטן פלעגט מען געבן פון אט די משלוח מנות'ן. איינמאל ס'איז שוין געווען פורים שפעט נאכמיטאג, און איינער קלאפט אין טיר. איז צוגעגאנגען פון די וואס האבן געארבעט דארט אין שטוב, איז צוגעגאנגען עפענען די טיר, איז געשטאנען א בחור ביים טיר, און ער האט געזאגט ער האט געוואלט ברענגען משלח מנות פארן רעבן. דאס איז נישט געווען א דבר הנהוג, אבער דאס איז געווען א בחור וואס האט געהאט אזא מין געפיל, אזא מין הרגש, ער האט געוואלט ברענגען משלוח מנות. וואס איז געווען? גאר א פשוט'ער משלוח מנות, איז געווען א בחור וואס ווייזט אויס נישט געהאט די פארמעגליכקייט צו ברענגען מער פון דעם, איז געלעגן א זעקעלע, א פשוט'ע פאפירענע ברוינע זעקעלע, און אין דעם איז געלעגן א פרי, א מאראנץ, מיט נאך עפעס, א המן טאש, עפעס אזעלכע דברים פשוטים, דאס איז געווען די גאנצע זאך. נו, מ'האט אריין געברענגט אט דעם זעקעלע אין אין אין צימער, און אוועק געלייגט אויפן טיש, איז געזעצן דארטן דערביי די רעבעצן, די רעבעצן חיה מושקא עליה השלום, איז געזעצן, און זי האט געזען בשעת מ'ברענגט אריין א משלוח מנות, לייגט אויפן טיש, פרעגט זי וואס איז דאס? זאגט מען איר אז דאס איז געווען א בחור וואס איז געקומען און געברענגט איצטער משלוח מנות, ס'איז געווארן ליכטיג איר פנים, די רעבעצן'ס פנים איז געווארן גאר ליכטיג, זי גיבט א קוק אויף דעם און זי זאגט. אה! אָט אָ דעם זעקעלע, דעם משלוח מנות, גיי איך באַווייזן דעם מאַן. דער מאַן האָט זי געמיינט דעם רעבן. באַווייזן דעם מאַן, ער וועט זיכער זייער זיין צופרידן פון דעם. וואָס דאָס איז געווען אַ דבר פּלא, אויפן טיש איז געלעגן גרויסע, שיינע, רייכע משלוח מנות אין גרויסע זעקלעך מיט כל מיני חכמות, מיט כל מיני זאַכן. אָבער דווקא אָט אָ די פּשוטע זעקעלע. מיט די פשוטע משלוח מנות, וואס דאס האט געברענגט א פשוטער בחור, וואס ער האט מיט די פאר פיאסטער, מיט די פאר פרוטות וואס ער האט געהאט, האט ער מיט דעם געקויפט אט דעם משלוח מנות, און דאס האט געפועלט דעם גרעסטן נחת רוח און דעם גרעסטן יוקר. מיר געפינען בנוגע ביכורים א מצוה אינטערעסאנטע הלכה. וואס די גמרא זאגט, די גמרא ברענגט עס אין בבא קמא אין דף צדיק ב', אז בשעת מ'האט געברענגט ביכורים, איז דא עניים, און ס'איז געווען די עשירים. איז די עשירים, די רייכע, האבן געברענגט די ביכורים אין גאלדענע, זילבערנע, גרויסע טעץ. און די עניים האבן געברענגט די ביכורים אין פראסטע פשוטע אזעלכע כלים געמאכט געווארן פון פון די גמרא זאגט פון הוצין פון חלף דאס הייסט פון פון בלעטעלעך פון זאנגען פון כל מיני עניינים מן הצומח פון פעלד פשוטע מענטשן זיי האבן פון דעם געמאכט אזעלכע זעקעלעך און אין דעם האט מען אריין געלייגט זייערע פאר ירקות און פירות און געהאט די פאר פירות וואס זיי האבן געהאט און דאס איז געווען די ביכורים. זאגט די גמרא אז די עשירים די גבירים וואס זיי האבן געקומען מיט די גרויסע טעץ איז דער האט מען געברענגט די אלע פירות און מען האט אויסגעשאטן די פירות און זיי האבן צוריק גענומען די כלים די כלים איז נישט געבליבן ביים כהן מען האט אוועק געגעבן דעם כהן די פירות אבער די כלים האבן זיי גענומען צוריק מה שאין כן די עניים האבן זיי געברענגט די פירות מיט די זעקלעך און די זעקלעך געבליבן ביים כהן אויכעט און די גמרא פירט אויס בתר עניותא עניותא דאס הייסט אז דער ארעמאן נעבעך ביים סוף איז דווקא דער ארעמאן די ארעמ די ארעמקייט לויפט אים נאך וואס הייסט די ארעמקייט לויפט אים נאך אז ער אפילו מיט די כלים נישט געבליבן די כלים געבליבן ביים כהן אבער וואס איז טאקע דער טעם הדבר פארוואס טאקע די עשירים האבן געברענגט די כלים און ס'איז, זיי האבן צוריק גענומען די כלים, און די עניים, איז די כלים אויכעט געבליבן ביים כהן. איז דא אין דעם מפרשים כמה ביאורים, איינער פון די ביאורים וואס ברענגט זיך איז גאר א פשוט'ער ביאור, אז דאס איז געווען מצד דעם דעת הנותן. די עשירים האבן נישט געהאט בדעת מקנה זיין די כלים צו דעם כהן. זיי האבן גיט זייער כוונה געווען לכתחילה אז זיי ברענגען דאס מער נישט כדי צו ברענגען דאס אבער שפעטער די כלים זאל בלייבן ביי זיי די פירות איז פארן כהן מה שאין כן די עניים וויבאלד דאס איז פשוטע זעקלאך דאס איז געמאכט געווארן לכתחילה נאר כדי צו שלעפן די פירות און ממילא איז ביי זיי נישט געווען דאס דאס צו בלייבן מיט די דאס און דאס מיט די מיט די כלים דאס צוריק געבן דאס איינער פון די טעמים א צווייטער טעם ברענגט זיך אז בשעת די וויבאלד אז די עניים האבן געברענגט זייער ווייניג דאס ברענגט דער תוספות יום טוב וויבאלד אז די עניים האבן געברענגט זייער ווייניג האבן קוים געבראכט עטליכע מאל גאר ווייניג פרוכט איז לכל הפחות זאל זיין עפעס א שטיקל חשיבות א שטיקל ערך אין זייער מתנה האט מען אריינגעשטעלט אויכעט אז די כלים זאל באלאנגען צום כהן אז זיי זאל האבן עפעס מער עפעס א תפיסת מקום עפעס א חשיב חשיבקייט אין זייער מתנה. די עני- עשירים האבן געברענגט שוין א ריבוי פירות מיט א ריבוי כל מיני זאכן, מטעמים, נו, איז ממילא איז שוין געווען גענוג נאר מיט די פירות אליין. די עניים, וויבאלד זיי האבן געברענגט נאר עפעס איינצעלעכע פירות, האט מען געוואלט געבן עפעס מער מתנה, מער חשיבות, האט מען צוגעגעבן אויכעט די כלים. אבער באמת איז פאראן דא נאך אסאך א טיפערער ענין. דער עמק הענין בעצם איז ווי דער רבי איז מבאר אין א פארברענגען פון שבת פרשת כי תבוא ח"י אלול תשמ"ד, שפעטער געדרוקט אין ליקוטי שיחות מיט מער פרטים, האט דער רבי געזאגט זייער א געשמאקן ביאור, און דאס איז אז בעצם ווי מיר זעהן אין די סדרה אז ס'איז געווען א גאנצער ענין אינעם טנא ושמת בטנא, און דערנאך ולקחת, דערנאך שטייט ולקח הכהן הטנא מידך. דאס הייסט בעצם אין מצוות ביכורים איז געווען א עניין עיקרי דער עניין הטנא, מען זעט בפירוש אז תורה מאכט א גאנצע מציאות פון דעם טנא. לכאורה וואס דארף תורה בכלל זאגן וועגן טנא? טו וואס דו ווילסט, ברענג עס אין א זעקל, ברענג עס אין א פעקל, ברענג עס אין א טאץ, ברענג עס אין א אין א אין א אין א פושקע, ברענג עס ווי דו ווילסט, דאס דאס איז אין דיינע הענט. וואס בכלל רעדט תורה ברענגט ווי ווי אזוי דארף עס ברענגען אבער מען זעט אז תורה מאכט א גאנצע מציאות פון דעם אז מען דארף עס אריינלייגן אין א טנא ברענגען דעם טנא ולקח הכהן הטנא מידך זעהן מיר אז דער טנא איז א דבר חשוב אבער וואס אבער דאך האט דער חילוק איז די גאנצע עניין פון ברענגען בטנא איז א עניין עיקרי דאס איז א חלק פון מצוות ביקורים בשעת אבער דער טנא איז שוין אנגעקומען צום כהן, ולקח הכהן הטנא מידך, דארטן האט זיך געענדיגט דער תפקיד פון דעם טנא. און דא מאכט די חילוק. העשיר, וויבאלד אז זיין טנא איז געווען א, געמאכט געווארן פון א חומר וואס דאס איז נישט פירות, נישט פארבונדן מיט די שבעת המינים, נישט מן הצומח, זהב, כסף, נחשת, וואס ס'זאל נאר נישט זיין, דאס הייסט בעצם איז דער כלי נישט געווען בטל צו די פירות, ס'איז מער נישט געווען כדי לקיים מצוות וואס די תורה זאגט ולקח הטנא, ושמת בטנא, ולקח הכהן הטנא מידך, אבער ווי נאר דער ענין האט זיך שוין אויסגעפירט, איז געענדיגט. דער עיקר איז דאך שבעת המינים, די פירות. מה שאין כן דער טנא איז נישט פארבונדן מיט צומח, און ממילא האט עס נישט צו טון דא, גייט עס צוריק צום כהן. מה ש, גייט צו צו דעם בעל הבית, צו דעם עשיר. מה שאין כן בשעת דער עני האט געברענגט דעם טנא, וויבאלד דער טנא איז געווען א ענין פארבונדן מיטן צומח גופא, דאס איז א חלק וואס דאס הייסט אין בעצם דאס איז א חלק אין דעם ענין פון די שבעת המינים דער דער סוג אדער דער סוג פון פון פון כלי דער סוג פון טנא ווערט אין גאנצן נתבטל ער ווערט א חלק פון מצוות הבאת הביכורים ס'איז כאילו נאמר אזוי ווי מען וויל זאגן אין די פירות איז דא יעדע פרי האט דאך די קערעלעך זי האט שאלעכץ זי האט כל מיני חלקים האט עס אויכעט דער כלי דער כלי כביכול דער סוג כלי וואס איז געמאכט געווארן פון צומח איז דאס כאילו א התפשטות פון די פירות גופא ס'איז א חלק פון די פירות ס'איז א חלק פון מין הצומח איז במילא אין דעם אופן ווערט דער כלי נתאחד מיט די פירות פון שבעת המינים און במילא ווערט אין דעם אויכעט דער קיום מיט שבעת המינים בלייבט עס טאקע ביים כהן איז דערפאר דווקא אט דער סוג כלי איז נתבטל און נתאחד געווארן נישט נאר בשעת ההבאה ס'איז געבליבן שטענדיג א חלק פון די ביכורים מה שאין כן די כלי העשירים איז דאס לכתחילה גאר א מציאות בפני עצמו ס'איז נאר א כלי צו מקיים זיין די מצוות ההבאה ווי ס'האט זיך געענדיגט די מצוה איז דאס געבליבן צוריק חולין צוריק געגאנגען לבעליהם וואס איז דער ענין הרוחני שבזה על פי וואס מ'האט גערעדט פריער, כאפט דאס גאר רייך די גאנצער ענין. כמדובר לעיל, איז דער ענין הביכורים גייט אויף די נשמה. חלק אלוקה ממעל ממש די נשמה, דאס א געטליכע נשמה, קדמה לעולם, ביכורים, דאס איז נאך העכער פון תורה, העכער פון עולמות, העכער פון אלץ, איז איין זאך מיטן אייבערשטן אליין. די נשמה איז אבער כי תבוא אל הארץ אראפגעקומען דא למטה. און די נשמה איז נתלבש געווארן דווקא בגוף, און דאס איז דער טעם פארוואס תורה מאכט א גאנצע מציאות פון דעם טנא על פי פנימיות הענינים, ווייל תכלית הענין איז אז די נשמה דארף טאקע אראפקומען דא למטה, און זיך מתלבש ווערן א גוף הגשמי, און מזכך זיין דעם גוף הגשמי און מאכן פון דעם גוף א כלי צו געטליכקייט. אט דאס איז דער ענין פון ושמת בטנא. און דאס איז וואס תורה זאגט אונז, אז דווקא אט אט דער טנא, דער גוף, וואס דערהערט זיך נישט אין דעם קיין מעלות פון עשירות, פון רייכקייט, פון זהב וכסף, א פשוט'ער פראסטער גשמיות'דיגער פליישיגער גוף גשמי, און דאס איז דער ענין פון טנא, א פשוט'ער גוף, און דווקא דער ווערט בטל צו די נשמה, און דאס איז וואס חסידות לערנט אונז אויס, אז וואו לייכט דער אור הנשמה, דווקא אין א גוף וואס האט אין זיך אט די פשטות, וואס ער ווייסט אז די כוונה עליונה איז דווקא דירה בתחתונים, מעשה המצוות אין דברים פשוטים. יא ער זוכט נישט בשעת ביי מענטשן פאראן ער זוכט עפעס גרויסע ענינים וועלכע ענינים גאר חשוב'ע הייליגע ענינים פעלט דער ביטול פון זיין גוף צו דער נשמה דווקא אין אט דעם פשוט'ן גוף אין פשוט'ע מצוות אין א מעשה בפועל אין א איש פשוט ווי דער בעל שם טוב זאגט אט דארטן לייכט דער אמת'ער אור הנשמה. וואס אט דער ענין ברענגט ארויס בפרט, דער ענין פון פרשת כי תבוא וואס שטענדיג פאלט עס ארויס אין די תקופה פון ח"י אלול, יום ההולדת פון שני המאירות הגדולים פונעם הייליגן בעל שם טוב און דעם אלטן רעבן, וואס זיי האבן נאך מגלה געווען דעם ענין פון אהבת ישראל, ווי אזוי מען דארף קוקן אויף א אידן. אז דווקא אין א פשוט'ן אידן לייכט די פשיטות העצמות, דאס הייסט אט די פשיטות פון די נשמה, ווי די נשמה איז ביכורים חלק אלוקי ממעל ממש, ווערט עס נתגלה דווקא אין די פשטות, אין די אמונה פשוטה, אין אמונה תמימה, אין א מצוה מעשית וואס א איד טוט מיט א קבלת עול מיט א אמונה פשוטה, און דווקא אין דעם ברענגט זיך ארויס די גרעסטע רייכקייט, די גרעסטע טיפקייט, די גרעסטע הפלאה פון א נשמה. און דאס איז וואס די פרשה דערציילט אונז, דערציילט אונז אין פרשת ביכורים. כי תבוא אל הארץ, נשמה קומט אראפ דא למטה, און מיט די תורת הבעל שם טוב, הידוע פון חי אלול, אז כי תבוא אל הארץ איז אז א איד איז מגלה זיין רצון, און זיין מרוצה, זיין פנימיות הנשמה. און והלכת אל המקום אשר יבחר הוי' אז א איד דארף וויסן אז וואו ער גייט און וואו ער שטייט איז דער מקום אשר יבחר הוי' אז דער אייבישטער האט אים געשיקט אויף דער וועלט כדי צו מאכן ליכטיג די וועלט מיט א פסוק חומש מיט א פסוק תהלים מיט א מצוה מיט א ברכה און דאס איז דער ענין פון ושמת בטנא, און אט אט דעם טנא, דווקא די טנא פשוטו, אט דאס בלייבט ביים כהן, דאס בלייבט אין בית המקדש, דאס ווערט א חלק פון מצוות ביכורים, און דאס ווערט נתאחד און מ'פירט מיט דעם דורך אט די כוונה עליונה פון דירה לו יתברך, און פון דעם קומט מען אריין, דווקא דערפאר לערנט מען דאס אין די צייטן, ערב ראש השנה, אין זמן פאר ראש השנה, וואס דאס איז דער יום הדין, דווקא אויף עניינים גשמיים.